קאסעט איינס, זייט איינס. פאררעדע. צוויי עלעמענטן אין דער אידישער געשיכטע האבן מיך פון תמיד אן פאראינטערעסירט, דער קידוש השם און די מעסיאנישע שטרעבונגען וואס פלעגן נאכפאלגן נאך יעדן קידוש השם. די צוויי עלעמענטן פון דער אידישער געשיכטע האבן לענגסט גערייצט מיין פאנטאזיע און מיין שרייבערישן חשק. לעצטנס הייב איך אן צו פרובירן צו פארווירקליכן מיין שריפטשטעלערישן חלום, און דאס בוך איז א רעזולטאט פון אט דעם חלום. קידוש השם איז געווארן געשריבן פריער, לויט דעם סדר אבער פון די געשעענישן שטעל איך עס נאך דעם רוימישן קידוש השם. דער קידוש השם פון גזרת ת"ח ות"ט איז מער אדער ווינצקער אויסגעהאלטן היסטאריש. איך האב זיך גערעכנט מיט היסטארישע פאקטן און היסטארישע דאטן, כ'האב יחידים האב איך מיר געמוזט שאפן, אונזערע כראניקערס האבן זיך נישט אפגעשטעלט אויף יחידים און אויך אויף איינצלהייטן, האבן אינזינען דאס גאנצן און דעם הויפט ציל. דאס קען איך נישט זאגן אויף דעם קידוש השם פון די רוימישע צייטן. די הויפט טיפן זענען ווי די טיפן פון קידוש השם, פאנטאזיעס פון מחבר, ווי אויך די מערסטע געשעהענישן וואס קומען פאר אין די באשרייבונג. כאטש אין די אטמאספערע אין וועלכע אידן האבן געלעבט אונטער די הערשאפט פון פאול דעם פערטן, האבן די אלע געשעהענישן געקענט פארקומען און זענען פארגעקומען.

דער דראאונג בריוו פון סולטאן סאלאמאן צום פאפסט וועגן די מאראנען טערקישע אונטערטאנען איז געשען אין ניינטן מארץ פֿופֿצן זעקס און פֿופֿציק, און כאטש די שריפה פון אידישע ספרים אין רוים איז פארגעקומען בעפאר פאול דעם פערטן פֿופֿצן דרײַ און פֿופֿציק, אבער אין זיינע צייטן האט זיך אין זיין גאנץ הערשאפט קיין אידישער ספר נישט געטארט געפינען, און דורך זיין איינפלוס זענען אויך אין זיין צייט אין קרעמאנע,

אבער אזוי ווי עס איז א היסטארישער פאקט אז דער פאפסט האט זיך געהייסן פארברענען די געטא פון רוים, און נאר דורך דער קארדינאל אלעקסאנדער פירנאסי איז דער באפעל אפגעהאלטן געווארן, איז אויך צו גלייבן אז דער זעלבער פאפסט וואס האט איינגעשלאסן די אידן אין דער געטא האט מיט א כיוון זיי דארט געהאלטן כדי זיי זאלן דערטרונקען ווערן אין דער פארפלייצונג וואס פלעגט יעדעס יאר געשען.

אידן זענען געווען פארטראטן אין אלע צווייגן פון האנדל און מיטגעלעבט דאס לעבן פון די גאלדענע צייט פון רענעסאנס. בארימטע אידישע דאקטוירים האבן זיך געפונען אין די היימען פון די פויבסטן און אידישע מוזיקער זענען באשערט געווארן פון די פויבסטן מיט טיטולן פון פירשטן און געהערשט איבער שטעט, בורכארד. אידן זענען געווען ליבהאבער פון די קונסט וואס האט געבליט אין רוים, און פלעגן באזוכן אין די שבתים די קירכע אין וועלכע עס האט זיך געפונען דער משה פון מיכלאנדזשעלא, און וועלכער זין זיי זענען שטאלץ געווען און געהאלטן פאר א טייל פון זייער אייגענעם. קלאטשקא.

אַרומגערינגלט מיט אַ דיקן, הױכן מױער, און איבער דעם טױער פֿון דער געטאָ, װאָס איז געװען געבױט אױס דעם טריומף צױגן פֿון אױגוסטוס, האָט דער פּאַפּסט געלאָזן אױפֿהײבן אַ הײכן שטעכעדיקן אײַזערנעם צלם, און אונטער אים אױפֿגעשריבן אין העברעיִש שריפֿט די װערטער פֿון ישעיהו הנבֿיא,

יעדן פרימארגן און יעדן אוונט ווען די אידן זענען אריין און ארויסגעגאנגען דורך דעם טויער פון דער געטא, האבן זיי געבויגן זייערע קעפ צו דער ערד נישט צו זען די הייליגע ווערטער פון ישעיה הנביא, וואס פלאמען אראפ פון דעם צלם מיט א בלוטיגער שאנד פון זייער גאלדענעם שיין. אין יענער שכנשאפט, ביים ברעג פון טייך טיבער, אויף דעם פלאץ וואו עס איז געשטאנען די אידישע געטא, האבן אידן געוואוינט פון קדמונים אן.

דווקא אין רוים, אונטער די הערשאפט פון פויבסטן, האבן מיר געפונען מער שוץ ווי אלע אנדערע קריסטליכע לענדער. עס האבן זיך געבילדעט קהילות און עס זענען געבויט געווארן שולן. די אידן פון שפאניע האבן זיך באזעצט אין רוים, טראץ דער פאררעטערישער האנדלונג פון זייערע ברידער וואס האבן געוואלט אפקויפן דעם פויבסט אז ער זאל זיי ניט אריינלאזן. די אידן פון קאסטיליען האבן געהאט זייער באזונדערע קהילה אין רוים. אידן פון פראנקרייך האבן פארנומען הויכע אנגעזעענע שטעלן אין די פויבסטליכע און קארדינאלישע הויפן אלס דאקטוירים און באנקירן. און אפילו פון דייטשלאנד זענען אידן געקומען אין קיין רוים, באזעצט האבן זיך די אידן איבער אלע טיילן פון שטאט און געהאט דארטן זייערע שולן.

האבן ארויפגעווארפן איין שטאק איבער אן אנדערן, אריבערגעווארפן בריקן איבער די שמאלע געסלעך פון דער געטא, און איבער די בריקן זיי אנגעווארפן הייזער איבער הייזער, טורמען, מויערן און ווינקל-עקן. איין הויז האט איבערגעשטיגן דאס צווייטע, איין טורעם האט זיך געהויבן איבער דעם אנדערן, אזוי אז מען האט ארויסגעזען די שפיצן פון דער געטא איבער אירע מויערן. האט דער פויבסט באפוילן ארונטערצורייסן די טורמען פון דער געטא, האבן זיך אירע איינגעגראבן אין דער ערד, אויסגעמויערט טיפע נישן אין היילן. קארידארן לאנגע האבן געפירט צו אונטערערדישע גרוימע און ברייטע וואונונגען, אין וועלכע ס'האבן געלעבט צענדליגער און הונדערטער משפחות, חתונות געמאכט און ברית'ן געמאכט, און שולן געבויט און קהילות אויפגעשטעלט.

הינטער די מויערן פון דער יידישער געטא האבן געזונקען אין שמוץ און שטויב די פראכט און הערליכקייט, דער רום און גרויסקייט פון זייער אמאליגע פיינט. די טעמפלען פון ווענוס און אפאלא זענען געלעגן האלב צושטערט, און די טריאומף-בויגנס וואס די רוימער האבן אויפגעשטעלט פאר די יידישע באזיגער, פאר טיטוס און צעזאר, פאר אווגוסט און קאנסטאנטין, זענען פארלארן געגאנגען

איבער פלאזא די יודעא אין דער אידישער געטא אין רוים, וואס פויבסט דזשולעס דער צווייטער האט געלאזט אויספלאסטערן מיט שטיינער און פארשענערן מיט א רענעסאנס ברונעם, האט זיך ארומגעדרייט דער ווענעציאנער מאלער סיניאר צעזאר פאסטילא. פאסטילא איז געווען א מאן פון אייניקע און צוואנציג, האט געהאט א לענגליך געזיכט מיט זייער טרויעריגע אויגן. זיינע האר זענען נישט געווען גלייך געשניטן, זיי האבן זיך אראפגעלאזט איבער זיינע אקסלען אין אויסגעוואקסענע לאקן, אין וועלכע עס האט זיך אנגעזען אז זייער מייסטער קלערט נישט וועגן זיי, און זיי זיינען געוואקסן און געפאלן ווי עס האט זיך זיי געוואלט. זיינע באקנבערד זיינען געווען אויסגעוואקסן און האבן אויסגעזען ווי אידישע פיאות, און דאס האט נאך געגעבן א מער מעלאנכאלישן אויסזען צו זיין געזיכט. ער האט נישט געהאט קיין באשטימטן ציל וואו צו גיין.

עס איז אים מער אינטערעסאנט געווען דאס פרעמדארטיגע און נישט באקאנטע, די אידן מיט די געלע טוניקעס און די געלע אידישע צייכנס אין געשטאלט פון אן עס איבער די ברוסטן, מיט די שלאף-מיציגע אין לאפעס אראפפאלנדע גרינע אידנהיט, די פרויען מיט די פארהילטע געזיכטער מיט די צוויי בלויע שטרייפן אין זייערע וואואלן וואס האבן עדות געזאגט אז זיי זענען אידן. די העמדער וואס זיי האבן געטראגן איבער די טוניקס און פיל ברילאנטן און טייערע שטיינער וואס האבן ארויסגעשיינט פון זייערע האר. די לאנגע בכבודיגע בלויע סאמעטענע רעק וואס א טייל פון די אידן האבן געטראגן, וואס עס האט געצייגט אז זיי זענען רייכע, אנגעזעענע לייט וואס טראגן אזעלכע מאנטלען ווי ווענעציאלן דאדזשען. די קינדער, װאָס האָבן איבער זײערע געלע טוניקס געטראָגן גרױסע אַרבע־כּנפֿותער מיט בלױע און גאָלדענע אױסגעהאַפֿטע עקן, און די ציצית האָבן זיך נאָך זײ נאָכגעשלעפּט און געשמיסן זײ אין די פּנימלעך, און דער גאַנצער האַנדל און װאַנדל, דאָס דינגען זיך אײנער מיטן אַנדערן, דאָס געלט איבערטױשן, דאָס שלעפּן סחרות פֿון אײן אױפֿן אַנדערן, געפֿאַרבטע קלײדער, שטיקער קאָרט און סאַמעט און זײַדנס, דאָס אַלעס האָט אים צוגעצױגן. ער איז פארכאפט געווארן פון דעם פרעמדארטיגן און רייכן וואס האט זיך ענטפלעקט פאר זיינע אויגן. עס האט זיך אים אויסגעדאכט אז ער איז פארבלאנדזשעט געווארן אין אן אריענטאלישער שטאט אויף א באזאר פון דעם ווייטן אראביען פון סולטאנ'ס מלוכה, פון וועלכער האט זיך אנגעהערט אזויפיל דערציילן פון סוחרים און מאטראזן וואס האבן גערייזט אין אריענט און אריבערגעבראכט סחורות פון טערקיי קיין ווענעציע. זיין אויג איז געווארן צוגעצויגן צו א געשטאלט וואס איז געזעסן אויף א שוועל פון א הויז. עס איז געווען א הייכער דינער איד מיט א לענגליך אויסגעצויגן פנים און א לאנגע שפיציגע בארד וועלכע האט זיך אנגעהויבן ברייט און געענדיגט זיך שפיציג, מיט אן אויסערגעווענליך הייכן שטערן.

די שוועל אויף וועלכע ער איז געזעסן איז נישט געווען קיין שוועל, נאר ווי א מין שוב טיר פון א געוועלב וועלכע איז געווען האלב אפן, און אויסגעלייגט ווי א טיש, און דער איד איז געזעסן אויפן טיש, און ארום אים זענען געווען פארשפרייט פארשידענע שטאפן, אלטע און נייע,

זיי געגריסט איד, האט פאסטילע אים אפגענטפערט, און איידער דער איד האט נאך צייט געהאט עפעס צו ענטפערן, האט ער ווייטער געזאגט, באהאלט ניט איד דיינע זיידענע שטאפן, איך בין נישט קיין מס-מאנער פון פויבסטלישן מלוכה-אוצר, איך בין נישט קיין געזעץ-אויפזעהער פון דער הייליגער קירכע און בין נישט געקומען נאכצוקוקן דיין אויפפירונג. איך בין א מאלער פון דער שטאט ווענעדיג און אן אונטערטאן פון די ווענעציאנער רעפובליק.

איך וועל באצאלן פאר זיי מיט גוטע גאלדענע דוקאטן, האט דער יונגער מאלער געקלומפערט מיט זיין לעדערנע בייטל וואס ער האט געטראגן אנגעבונדן ביי זיין גארטל, און וואס איז געווען אנגעפילט מיט געלט. אז דער איד האט געהערט דאס ווארט ווענעדיג, וועלכעס איז געווען דער רעטונגפונקט פון אלע מאראנען און אידן וואס האבן געקרעכצט אונטער דעם יאך פון פויבסט, האט ער געפילט א סימפאטישעס געפיל צום גוי. דאך האט ער מורא געהאט פארן פרעמדן, ווארום דאס געזעץ וואס האט פארווערט אידן צו האנדלען מיט קריסטן איז געווען זייער שטרענג.

זאל דער איידעלער הער אריינטרעטן אינעווייניג. איך האב רייכטומער וואס זענען ווערט צו באצירן דעם פאלאץ פון סולטאן פון אלע טערקן. האט דער איד זיך אויפגעהויבן פון זיין ארט אין דעם פענסטער-געוועלב, פארשוואונדן און האט ווידער אויסגעשטעקט זיין קאפ אונטער א קליין טירל וואס איז געווען ערגעצוואו פארשטעקט אונטער דעם האלב-אפענעם פענסטער, האט אריינגעלאזט דעם מאלער אין געוועלב אריין. פּאַסטילע איז פֿאַרוווּנדערט געוואָרן, ווען ער איז אַרײַנגעקראָכן נאָך דעם ייִדן דורך די קליינע עפֿענונג אין ייִדנס געוועלב אַרײַן. אינעווייניק איז געווען טונקל. אַ נידעריקער, זעקסקאַנטיקער, דורכגעשניטענער באַלקן האָט זיך אַראָפּגעלאָזט איבער זײַן קאָפּ. קיין ווענט האָט ער נישט געזען. זיי זײַנען צעשװוּמען געװאָרן אין אַ טונקעלן נעבל. נאָר דאָ און דאָרטן האָט זיך אַנטפּלעקט אַ װינקל, װאָס איז באַלויכטן געװען בײַ טאָג מיט אַ קליינעם פֿלאַם, װאָס האָט געברענט אין אַן אוילגעשיר. בײַ דער ליכט פֿון דעם אוילגעשיר האָט ער געזען, װי עס בלישטשען און פֿינקלען פֿאַרשײדענע שטאָפֿן. דאָ האָט אויפֿגעפֿלאַמט מיט דעם פֿלאַמענדיקן ליכט פֿון פֿײַער אַ שטיק רויטער ברענענדיקער סאַמעט, וואָס האָט זיך געקנייטשט אין פֿאַלדן און באַהאַלטן צווישן די פֿאַלדן דאָס ליכט פֿון זײַנע קאָלירן. פֿון אַן אַנדער עק האָט אַרויסגעשײַנט אַן אַנדער שטיק שטאָף. ס'האָט עפּעס געפֿינקלט, אָבער וואָס האָט ער נישט געזען. נאָר ער האָט באַמערקט, אַז די עקן און ווינקלען זײַנען אָנגעפֿילט מיט פֿאַרשיידענע סחורות. דער איד האט אפירגעשלעפט א קאסטן, ווען ער האט אויפגעעפנט דעם קאסטן, איז דער מאלער פארשטוינט געבליבן פאר די אוצרות וואס האבן זיך אויפגעעפנט פאר אים. דער קאסטן איז פול געווען מיט פארשידענע זיידן שטיקער, פארשידענע וועלוועטס און בראקאדס, געהעפטע און געוועבטע, איטאליענישע און אריענטאלישע, וואס האבן געגאסן פון זיך א ליכט פול פון פארשידענע פארבן. דער ייִד האָט אַרויסגעשלעפּט פֿון קאַסטן איין שטיק זײַדנס נאָך אַן אַנדער און צוגעטראָגן עס צו דעם קליינעם פֿענצטערל, וואָס איז געווען פֿאַרוועבט מיט אײַזערנע דיקע שטאַכעטן, דורך וועלכע עס האָבן זיך אַרײַנגעגאָסן אין קעלער-געוועלב קאַרגע ליכט-שטראַלן. דער ייִד האָט אויפֿגעהויבן די זײַדענע שטיקער און האָט געלאָזט פֿאַלן איבער זיי דאָס טאָגליכט, אַז פּאַסטילאַ זאָל בעסער זען דעם ריינעם גלאַנץ פֿון זייערע פֿאַרבן. דער ווענעציאנער מאלער, וועלכער איז געוואוינט געווען צו די פארבן פון זיידנס פון זיין היים ווענעדיג, האט זיך נישט געקאנט אפרייסן פון די שטיקער געוועבן. זייער גלאנץ און גאלדשיין האט אנגעטרונקען זיין אויג מיט אזא רייכקייט פון פארבן, אז ער איז שיכור געווארן פון זיי ווי פון פולן גוטן אלטן וויין. עס זיינען געווען פערסישע זיידענע שטיקער, וועלכע האבן געגלאנצט מיט די פארבן פון גלאנצנדיקע שלאנגען. אנדערע האבן געבלישטשעט ווי זיי וואלטן געווען בעזעצט מיט די אויסטערלישסטע טייערע שטיינער. אנדערע ווידער האבן געהאט אין זיך דעם איידעלן פרויענדיגן צניעות'דיגן רייץ פון פערל, און עס זיינען געווען די סאמעטס וועלכע זיינען אזוי שווארץ געווען ווי די שווארצע נאכט, און טיף ווי דער ים, און אנדערע ווידער וועלכע האבן געהאט די פארב פון בורשטין, און ווען דער איד האט זיי געהאלטן ביים ליכט האט זיך אים געדאכט ווי די זונען-שטראלן וואלטן פארגליווערט געווארן אין דעם זיידענעם געוועב און זיי גיסן זיך אראפ פון דעם זיידנס ווי דער איד וואלט א זונען-פאן געהאלטן אין זיינע הענט. דאס קארגע טאג-ליכט האט אויך נישט פארפעלט צו פאלן אויף די ווייסע בארד און אויסגעבלייכטן געזיכט פון דעם אידן, וואס איז געשטאנען מיט זיינע זיידענע שטאפן ביים פענסטערל, און פאסטילע איז געווען באגייסטערט פונקט אזוי פון דעם אידנ'ס געזיכט וועלכע האט אויסגעקוקט אינעם שיין ווי א הייליגער, איז פון די זיידענע שטאפן, דעם אידנ'ס געזיכט האט אויף אים אזוי געווירקט און אזוי גערייצט זיין קינסטלערישן אינסטינקט, אז ער האט פארגעסן צו וואס ער איז געקומען און מיט א כיוון אנגעצויגן דעם אידן אז ער זאל אים ווייזן זיינע זיידענע שטאפן און סחורות כדי ער זאל צייט האבן צו שטודירן זיין געזיכט. ער האט געטראכט, ווי יעדער קינסטלער, צו באנוצן דאס געזיכט פון דעם אידן צו איינע פון זיינע הייליגע בילדער, פון דערמאנענדיג זיך אז דאס געזיכט טראגט א נישט גלויבענדיגער, האט ער אלס גוטער פרומער קריסט גלייך זיך אפגעזאגט פון דעם געדאנק. דורך דער גאנצער צייט וואס עס האט זיך געפונען אין דעם געוועלב-קעלער האט דער מאלער געהערט א שטימע וועלכע האט אפגעקלונגען

פּאַסטיליען האָט גערײזט די ציטערדיקע װײכקײט פֿון דער שטימע און אױך די אומפֿאַרשטענדלעכקײט פֿון די װערטער. ער האָט שױן געהאַט לענגסט באַמערקט, װוּ איז אַ פֿענצטערל, װעלכע קוקט אַרױס אַ װינקל, װאַנעט לױכט זיך אַרױס ליכט. ער האָט פֿאַרשטאַנען, אַז דאָרט, הינטער דעם פֿענצטערל, געפֿינען זיך די אינערלעכע צימערן פֿון דעם אידס װאָנונג, און פֿון דאָרטן דרינגט דאָס אַהער די זינגענדיקע פֿרױענשטימע. ער איז זייער נייגעריג געווען אריינצוקוקן דורכ'ן פענסטערל און צו זען וואס דארטן טוט זיך. ער האט אבער נישט געהאט קיין געלעגנהייט צו דערנענטערן זיך צו יענעם ווינקל. דער איד האט אים געהאלטן אין דער נאנט צו דער גאס פענסטערל, וואו ער האט געהאלטן אין איין ווייזן די זיידענע שטאפן. אבער פאסטילען איז שוין זייט א לאנגע צייט נישט אנגעגאנגען די זיידענע ליכט-שטאפן. ער איז געווען פארנומען מיט דער שטימע וואס הערט זיך פון דעם פענסטערל.

ענדליך האט ער געפונען א געלעגנהייט צו דערנענטערן זיך צום פענסטער. דער איד האט אנגעהויבן אויסצופאקן אן אנדער קאסטן מיט זיידן שטאפן און איז געווען פארנומען מיט דעם אויסקלייבן די פילע אייזערנע קלאמרעס און שלעסער מיט וועלכע דער קאסטן איז געווען פארמאכט. פאסטילע האט זיך דערנענטערט צום פענסטערל און אריינגעקוקט אינעווייניג. ער איז געבליבן הענגען ביים פענסטערל. ביים שיין פון א ברענענדיגן זילבערנעם אויל-לאמפ האט ער געזען אן אלטער גרייז זיצט איינגעוויקלט אין טיכער, און א מיידל איז געזעסן ביי זיינע פיס אויף א קליין בענקל און האט פון א בוך עפעס ארויסגעזונגען. דער גרייז האט געמוזט זיין בלינד, ער האט געהאלטן די אויגן פארמאכט און זיין געזיכט איז געווען צוזאמענגעוועבט אין איין וועבעכץ פון קנייטשן. איינצלנע גרויע האר פון זיין בארד האבן זיך באוואויגן אויף זיין ברוסט. דער מיידל'ס געזיכט האט ער צום ערשט נישט געזען. זי איז געזעסן איינגעבויגן איבער דער בוך וואס איז געלעגן איבער אירע קני, און ער האט נאר געזען די פאלדן פון בלויעם סאמעט וואס האט זיך ארויסגעגאסן איבער אירע רונדע אקסלען. דער שיין פון דעם איילאמפ, וואס איז געהאנגען אויף א דיקן באלקן איבערן איר קאפ, איז אראפגעפאלן ווי א שירעם איבער איר קאפ און אקסלען און האט זי באלויכטן. דער גלאנץ פון אירע האר האט געשימערט מיט דעם זעלבן פערל-שיין, ווי דער סאמעט פון איבער אירע אקסלען, ווי פערלדיקע מארגן-טוי וואלט געהויכט איבער איר גאנצן וועזן. נאָר באַלד האָט זי אױסגעדרײט איר קאָפּ, אַזױ װי זי װאָלט געװען געפֿילט, אַז ס'קוקט װער אױף איר, און אומגעקוקט זיך דערשראָקן, װי זי װאָלט װעמען געזוכט. זי האָט נאָך נישט געהאַט געזען זײַן געזיכט אין פֿענצטערל, און פּאַסטילע האָט געהאַט אַ בליץ-שײן צײַט צו זען זי. אַ ציטערנדיקע אײדלקײט האָט אָנגעפֿילט זײַן האַרץ, אין די אױגן האָבן זיך אים געשטעלט טרערן, און ער איז געװאָרן פֿול מיט רעליגיעזע פֿרומקײט. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער זעט אַן אויסערגעווענלעכע ערשיינונג, אַ וואונדער פון גאָט. צו אים האָבן געקוקט אַ פּאָר אויגן, טרויעריקע, שטילע אויגן. נאָך קיינמאָל האָט ער נישט געזען אַזעלכע טרויעריקע אויגן, די אויגן-ראַמען זיינען געווען געשניטן לענגלעך ווי די אויגן פון אַ עגיפּטישן אינגל, און די הייטלעך האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט איבער אירע בולטע, אויסגעהויבענע אויגן-אַפּלען. די הײַטלעך האָבן געציטערט איבער די הערלעך אױף די אױגן-ראַמען, האָבן געציטערט װי די אױגן בײַ אַ טױב, װאָס ערוועקט רחמנות ביז צום װעטאָג. נאָר בײַ איר האָבן די אױגן נישט ערוועקט קײן רחמנות, נאָר אַ טיפֿע טרויערקײט, אַ טרויערקײט פֿון ניט די װעלט און פֿון נישט-מענטשלעכן צער. דער שטערן איז געווען אַ בולטער, אַ רונדער, אַן אויפֿגעהויבענער און האָט דערגרייכט ווײַט אויף איר קאָפּ אַרויף, ווי דער שטערן פֿון ליאָנאַרדע דאַ-ווינטשיס הייליקע אַננאַ. דער ראַנד פֿון איר שטערן איז געווען אַ ברייטער, ווי בײַ איר פֿאָטער. נאָר וואָס אַ מאָל האָבן זיך די ליניען פֿון איר קין-באַקן אַראָפּגעלאָזט זיך לענגלעך און שמאָל אַרונטער, ווי דאָס געזיכט פֿון אַן איידעלן, דורות-ייִחוסדיקן יונגן הירש. נאָר אַם ליבלעכסטן האָט זיך אױסגעדריקט דער טיפֿער, אומגעגרינדעטער צער און אומפֿאַרשטענדלעכע טרױעריקײט, װאָס איר פּנים האָט אױסגעדריקט, אַרום איר מױל, עס איז נישט געװען אַ מױל, ס'איז געװען אַ לעבעדיקער שניט אין פּנים, איר מױל איז געװען אױסערגעװענלעך קלײן און קורץ, אַזױ װי ס'װאָלט פֿאַרװאָקסן געװען און ס'האָט װער אױפֿגעשניטן די פֿאַרװאָקסענע ליפּן. נאר מיט אזויפיל ליבע און צערטליכקייט ווי א מייסטער'ס האנט וואלט אויסגעצערטלט דעם שניט, אויפשניידנדיג אירע ליפן ווי די בלעטלעך פון א יונגן קוים אנטוויקלטן רויטן קנאספ, און דאס מויל האט זיך צוריק פארמאכט ווי עס פארמאכט זיך א בלום אויף ביינאכט, און האט איבערגעלאזט אויף זיינע ראמען דעם טוי פון דער נאכט, אזוי פריש איז געווען דער קליינער שניט פון איר מויל. אַז זי האָט געקוקט, האָט זיך דעם מאָלער געדאַכט, אַז זי זעט מער מיט איר מויל, ווי מיט אירע אויגן. פּאַסטילע האָט געפֿילט, ווי עס גליסט זיך אין זײַן האַרץ אַרײַן דער איידעלער טרויער און די ציטערדיקע פֿרייד, וואָס גיסן זיך פֿון אירע אָפֿענע אויגן און אָפֿענעם מויל. ער האט געמיינט אז ער זעט עפעס נישט אויפן וואר, נאר א וויזיע האט זיך באוויזן פאר זיינע אויגן, און די באלייכטונג פון דער מנורה מיט די ציטערנדיגע שיינען פון זיידנס און מעטאלן, וואס האבן געפינקלט פון די אין שאטן פארהילטע ווינקלען פון שטוב, האט אים ארומגענומען ווי אין א וואלקן אריין און פארשיכורט אים. זי האט זיך ניט דערשראקן, ווען זי האט ענדליך באמערקט א פרעמד געזיכט, קוקנדיג אין שטוב אריין דורך דעם פענסטער. אירע אויגן האבן זיך ניט פארוואונדערט, זי האט זיך נאר אויפגעהויבן פון איר ארט, און פאסטילע האט געזעהן ווי דער שווערער סאמעט פאלט אראפ איבער אירע אקסלען און רונדן קארק, און עס הערט זיך אן אנגענעם קלינגען פון די ארנאמענטן מיט וועלכע זי איז געווען באהאנגען. די לאקן פון אירע האר זיינען געפאלן אויף איר קלייד און זיינען דארט פארלארן געגאנגען אין דער טונקלהייט פון דעם סאמעט. זי האָט זיך אױפֿגעהױבן און איז צוגעגאַנגען נענטער צו דער, צו דעם גרײַז און אַרױפֿגעלײגט אױף אים אירע לאַנגע, אױסגעטאָקטע הענט. נאָר פּלוצלונג איז דאָס אַלעס פֿאַרשװוּנדן געװאָרן, װי אַן אילוזיע. פֿאַר די אױגן האָט אים אָנגעהױבן צו בליצן מיט גאָלד-בלױקײט. ער האָט זיך אומגעקוקט און געזען, װי דער ייִד, בײַ װעלכן ער האָט געהאַנדלט די סחרות, האָט אַריבערגעװאָרפֿן אַ שטיק זײַדנצײַג איבער דעם פֿענצטער און פֿאַרשטעלט אַלצדינג, װאָס אינעװיניק טוט זיך. עכטער פלאָרענטישער דאַמאַסק, ווייזט דער ייִד אויף דעם זיידנצייג, מיט גאָלד און פּורפּור געשטיקט. קאַפּיטל צוויי. הייליקעס שווייגן. פּאַסטילע האָט געזוכט צו באַגעגענען זיך נאָכאַמאָל מיט דער ייִדישער מיידל, דעם סוחרס טאָכטער, וועלכע ער האָט געזען דורכן פענצטערל. ער האָט אָבער נישט געהאַט קיין געלעגנהייט זיך מיט איר צו טרעפן. יעדעס מאל וואס ער איז געקומען אין דער געטא האט ער געפונען דאס הויז אויף פלאזא די יודעא פארשלאסן. דאס געוועלב וואו ער האט צום ערשטן מאל געטראפן דעם אידן איז דארט מער נישט געווען. עס איז נישט געווען צו דערקענען אז דא איז אמאל געווען א רוקטיר. דאס הויז איז געשטאנען א טויט שטומע. די קליינע פענסטערלעך וועלכע האבן זיך ארויסגעזען פון דער הייך זיינען געווען פארמאכט מיט די געוועבטע אייזערנע שטאכעטן און פארהאנגען פון אינעווייניק אזוי אז ער האט נישט געקענט וויסן אויב אינעווייניק אין הויז איז יא דא לעבן אדער ניט. פון דעם אייזערנעם פענדעלע וואס דער ווינט האט באוואויגן אויף אן אייזערנעם געהאמערטן שטאנג האט ער באמערקט דעם צייכן פון אלטן קאסטיליען וועלכער איז געווען אפגעריבן.

די מוטער פון די מאראנען, וועלכע האבן זיך ענדליך באזעצט אין קאנסטאנטינאפאל און האט אירע געשעפטן איבער אלע לענדער פארשפרייט. איינמאל האט ער זיך געפונען אין דער פלאזא אין דער אידישער געטא. עס האט געמוזט זיין א שבת, ווארום פאסטילע האט זיך פארוואונדערט פון דער שטילקייט וואס עס האט געהערשט ארום. אלע הייזער זיינען געווען פארמאכט. זעלטנס האט מען געזען אימיצן זיך באוועגן איבער דער פלאזא אדער ארויסקוקן פונעם פענסטער. פלוצלונג האט פאסטילא געהערט א געוואלד. ער האט זיך אומגעקוקט און ער האט געזען ווי פון פארשידענע הייזער שלעפן פייפסטליכע אויפזעהער און קירכן סאלדאטן ארויס יונגע מיידלעך און יונגע בחורים און פירן זיי ערגעצוואו אוועק, באגלייט פון דעם געוויין און געשריי פון זייערע עלטערן אָנזאָגנדיק זיי עפּעס אין אַן אומפֿאַרשטענדלעכער שפּראַך. פּאַסטילע איז ערשט ערשטוינט געוואָרן. ער האָט זיינע אויגן נישט געגלייבט. פֿון דעם קאַסטילישן הויז, אין וועלכן דער ייִדישער סוחר האָט געוואוינט און וועלכער האָט שטענדיק געטראָפֿן פֿאַרמאַכט און טויט, האָט זיך פּלוצלונג אויסגעעפֿנט דאָס אַלטע בעקאַנטע טיר-געוועלב און איבער אים האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אַ טרעפּ אויף דער גאַס. און פּלוצלונג האָט זיך איבער דער טיר געהערט אַ שאָרך פֿון סאַמעט. און ער האָט דערזען דאָס מיידל, װאָס ער האָט באַמערקט דורכן פֿענצטער, געפֿירט פֿון צװײ קירכן-זאָלדאַטן. ער האָט איר פּנים נישט געקאָנט זען, װײַל איבער איר קאָפּ און פּנים האָט געהאַנגען אַ גרינער שלײער, דער צײכן פֿון ייִדישע קינדער. ער האָט אָבער געקאָנט זען, אַז זי בױגט אַראָפּ איר קאָפּ אונטער דעם שלײער צו דער ערד, און איר קלײנער געטאָקטער קאָפּ הײבט זיך אַרױס פֿון שלײער, װי אַ פֿרישער שײנער עפּל. הינטער איר איז נאָכגעגאַנגען דער סוחר, וועלכער, אויך בייגנדיק זיין קאָפּ צו דער ערד ווי זיין טאָכטער, האָט נישט געשאָנקען קיין איין בליק דעם באַקאַנטן מאָלער, כאָטש עס האָט אויסגעוויזן, אַז ער האָט אים באַמערקט. פּאַסטילאַ איז נאָכגעגאַנגען אירע טריט. ביים אַריינגאַנג צו דער געטאָ איז געשטאַנען די קירך סאַנט-אַנגליקע,

אבער די אידן האבן קיינמאל נישט אפגעהיט די גזירה, זיי האבן זיך אויסגעקויפט מיט געלט, און זיי האבן שוין געהאט אין דער געטא זייערע עשרה בטלנים וואס האבן יוצא געווען פאר אלע אידן און פלעגן וואך איין וואך אויס גיין אין דער קירך און יעדן שבת אויסהערן די דרשות פון די גלחים כדי יוצא צו זיין די גזירה. דעם גלח'ס דרשה האט סיי ווי סיי נישט געקענט שאטן, ווייל די מערסטע פון די עשרה בטלנים וואס די קהילות האבן אויסגעקליבן אז זאלן זיין פארטרעטן אין דער קירך, זיינען געווען טויבע, און א חוץ דעם האבן זיי זיך פארשטאפט די אויערן אז דעם גלח'ס רייד זאל איבער זיי קיין שליטה ניט האבן. אין די צייטן פון קלאנימוס דעם פערטן, ווען שלמה מלכו איז געווען אין רוים און האט אויסגעאיבט זיין מיסטישע ווירקונג אויפן פויבסט לטובת די מאראנען, איז די גזירה אינגאנצן בטל געווארן, און די קירך אין דער אידישער געטא איז געשטאנען פארמאכט. נאר אין די צייטן פון פאפסט המן, ווי די אידן האבן גערופן פאול דעם פערטן, איז די גזירה באנייט געווארן מיט מער ביטערקייט. דער פויבסט האט אנגעשטעלט אלס גלח אין דער קירכע דעם געשמדטן יידן יוזעף מארא, און דער געשמדטער גלח האט אכטונג געגעבן אז אלע יידן פון דער געטא זאלן רעגלמעסיג באזוכן די קירך יעדן שבת. די יידן האבן מורא געהאט פאר די יונגע קינדער, ווארום דער יוזעף מארא האט געהאט א גרויסן כח אין זיין מויל, און איז געווען פאררעכנט אין גאנץ איטאליען אלס איינער פון די שטארקסטע פרעדיגער, פלעגן די אידן באהאלטן די קינדער אינדערהיים און געגאנגען אליין אין דער קירכע, זייענדיג זיכער אין זיך. אבער יוזעף מארא האט דווקא געוואלט האבן יונגע אומשולדיגע הערצער און ריינע אומבעלעסטיגטע אויערן אלס זייערע צוהערער, האט ער יעדן שבת געשיקט זיינע קירכן-סאלדאטן אין די הייזער פון דער אידישער געטא, און זיי האבן ארויסגעשלעפט די יוגנט און געפירט אין קירך אריין. ווען פאסטיליא איז אריינגעקומען אין קירך נאך דעם סוחר פון קאסטיליא מיט זיין טאכטער, איז די קירך שוין געווען פול מיט פרויען און מענער, מיט יונגע מיידלעך און בחורים און קליינע קינדער, אינגלעך מיט ארבע כנפות'ן און קליינע מיידלעך. די קירך האט אויסגעזען ווי א שול. אלעס ארום איז געווען באמאלן מיט העברעאישע פסוקים פון די נביאים וועלכע האבן געגעבן אנצוהערענישן אויף די קריסטליכע אמונה, אין מזרח וואנט איז געשטאנען א רייך געשניצטער ארון, און איבערן ארון איז געהאנגען א גרויסער זילבערנער צלם. ליכט האבן געברענט, גרויסע וועקסענע ליכט, אין א אידישער זילבערנער מנורה פארן הייליגן בילד. און יוזעף מארא, איינגעוויקלט אין א טלית, איז געשטאנען אויפן בעלעמער פארן ארון. אין איין האנט האט ער געהאלטן א ספר תורה, אין דער צווייטער האנט א צלם.

דערמאנט די אידן זייער נידעריגן מצב ווי זיי ווערן פארשעמט און זייער אמונה ווערט אויסגעלאכט. און וואו איז ער אייער גאט? האט ער געפרעגט, און וואו איז ער אייער משיח? פארוואס רופט ער זיך ניט אפ? פארוואס גיט ער אייך קיין צייכן ניט? מיט וואס זיינט איר ערגער פון די גויים? פארוואס האט ער אייך געמאכט פארן ציל פון מענטשלעכן שפאט און פאראכטונג? און ער האָט אױסגעשטרעקט צו זײ די סעפּטערע מיטן צעלעם און זיך געבעטן, קומט אַרונטער, קומט אַרונטער אונטער זײַן שוץ! און זײַן שטימע איז געװען אַ טיפֿע, אַ מעטאַל-שװערע, און האָט אָנגעװאָרפֿן אַ שרעק און אַן אימה אױף זײַנע צוהערער. און זײַנע אױגן זײַנען געװען ברענענדיקע און זײַן פּנים איז געװען אַ בלײכער און אַ טרױעריקער. און לעבן אים איז געזעסן דער נאָטאַריוס פֿון פּויפּסט מיט אַ גרויסע פֿעדער, פֿעדערנע פֿעדער און מיט לאַנגע פּאַרמעטס, און וועלכער ייִד עס איז צוגעקומען צום בעלעמער און געבויגן זײַן קאָפּ אונטער דעם רעגן פֿון דער הייליקן וואַסער, האָט גלײַך אַרויסגעקראָגן פֿון נאָטאַריוס אַ צײַגעניש, וואָס גיט אים בירגעררעכט פֿון רוים און מאַכט אים פֿאַר אַן איינציקן יורש פֿון זײַן פֿאָטערס אַלע פֿאַרמעגנס און גיט אים צוריק דאס פארמעגן און די הייזער וואס דער פויבסט האט צוגענומען פון יידן וואס האבן זיך געפונען אויסער די מויערן פון דער געטא. אויף דער ערשטער באנק געגן איבער דעם גלח'ס בעלעמער זיינען געזעצן די עשרה בטלנים. צוויי פון זיי, חיים אדוני און מרדכי אלפי, וועלכע זיינען געווען די נאראנים פון דער געטא, געשפילט אויף חתונות און שמחות טויטן-טענץ, און געווארן אויפגערופן צו דער תוכחה, זיי האבן געהאט אויך די אויפגאבע צו פארטרעטן די קהילה פון רוים אין דער קירכע. חיים אדוני, וועלכער איז נאך געווען א יונגער יונג, האט זיך געמאכט אז א באק איז אים געשוואלן פון צאנווייטאג, און האט זיך איבערן פנים ארומגעבונדן א גאנץ שטיק וואלן געצייג, וואס וואלט גענוג געווען פאר א מלבוש אויפצונעהן. זעלבסט-פארשטענדליך איז ווייניג ארט געבליבן אז מ'זאל זיינע אויערן ארויסזעהן. און נישט נאָר דעם גלחס שטימע, װי מעטאַל-קלינגעדיקע זי איז נישט געװען, האָט נישט אַרײַנגעדרונגען דורך דעם װאָלן געצײַג, נאָר אַ שאָס פֿון אַ אַרמאַט װאָלט אױך נישט דערגאַנגען. דער צװײטער האָט אַרומגעבונדן דעם קאָפּ, פֿאַר קאָפּװײטאָג, מיט ציטראָנען און װײַסע הענטעכער. זײַנע אױערן האָבן מער געהאַט װײניק געלעגנהײט צו פֿאַרנעמען עפּעס פֿון גלחס שטיק. דער גלח איז אַזױ צוקאָכט געװאָרן, אַז ער איז אַראָפּ פֿון בעלעמער מיטן צעלעם אין דער האַנט צו צו דער באַנק, צוגעפֿירט דעם צלם צו די נאַראָנימס פּנימער און גענעט זיי מיט דער און גענעגט זיי מיט דעם פֿוס, מיט דער פֿויסט, אַז זיי זאָלן קוקן אויפֿן צלם, אַראָפּגעריסן די טיכער פֿון די באַק, די האַנטעכער פֿון קאָפּ און געצוואונגען זיי צו קושן דעם צלם. אָבער די נאַראָנים האָבן אַזעלכע געוואַלדן געמאַכט אויף זייערע ציין-ווייטאָג און אויף זייערע קאָפּ-ווייטאָג, אַז מע האָט זיי געמוזט ענדלעך אַרויסוואַרפֿן פֿון דער קירך.

אבער די יונגע קינדער האבן זיך געשפארט צו זייערע עלטערן, און עס איז געגאנגען א מורמל פון אויער צו אויער, פון טאטע צו זון, פון מאמע צו טאכטער, איין ווארט, איין פליסטער, שמע ישראל! און עס איז געווען ווי דאס ווארט וואלט א צויבער-קראפט בעזעסן.

פארשטומט און דערשראקן איז געווארן פאר דער שטים ע יוזעף מארא, און זיין הארץ האט אויפגעציטערט, און זיין בלוט האט דערהערט איר אייגענע שטימע, און ער האט מיטגעמורמלט, שמע ישראל! אין א ווינקל פון דער קירך איז געשטאנען פאסטילא. ער איז דערשראקן געווארן פאר דעם פרעמדן און גרויסן וואס ער זעט. ער האט באוואונדערט די קינדער וואס שטייען הארטנעקיג די קעפ געבויגן צו דער ערד,

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,